זאגט די גמרא מסכת ברכות דף י"ח עמוד ב', האלט מען צוויי שורות פון אונטן, ואף ר' יונתן הדר ביה. זיי האבן נעכטן געהאט א מחלוקת, סוף י"ח עמוד א', צווישן רבי חייא און רבי יונתן, אויב די מתים, די טויטע מענטשן, ווייסן וואס טוט זיך אויף די וועלט, דאס הייסט זאכן וואס איז נישט נוגע זייער קערפער, נאר אויב זיי ווייסן זאכן וואס טוט זיך אויף די וועלט. זאגט די גמרא ואף רבי יונתן וואס האט געהאלטן אז זיי ווייסן נישט וואס טוט זיך, הדר ביה ער האט זיך צוריק געצויגן. דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, מנין למתים שמספרים זה עם זה, פון ווי ווייס איך אז די טויטע מענטשן שמועסן צווישן זיך, שנאמר, ס'שטייט אין פסוק, דער באשעפער האט געזאגט פאר משה רבינו גלייך פאר ער איז נפטר געווארן, ויאמר ה' אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב, לאמור. פרעגט די גמרא, די ווארט לאמור צום סוף פסוק איז אביסל שווער צו פארשטיין. מאי לאמור? אמר הקדוש ברוך הוא למשה, זאגט די גמרא, דער באשעפער האט מיט דעם געזאגט צו משה רבינו, לך אמור להם, נאכדעם וואס דו ווערסט נפטר, גיי אריבער צו די הייליגע אבות, לאברהם ליצחק וליעקב, און זאג זיי, אז שבועה שנשבעתי לכם, די שבועה וואס דער אייבערשטער האט ענק געשוואוירן, כבר קיימתיה לבניכם, איז שוין מקוים געווארן צו ענקערע קינדער, גיימער ארויף צו דף י"ט עמוד א'. אזוי האט דער באשעפער געזאגט פאר משה רבינו. ואי סלקא דעתך זאגט די גמרא, דלא ידעי, אז די מתים ווייסן נישט וואס טוט זיך, כי אמר להו, ווען משה רבינו גייט זיי זאגן, מאי הוה וואס האט מען אויפגעטון מיט דעם? זיי גייען אים נישט גלייבן. פרעגט די גמרא צוריק, אלא מאי דידעי זיי ווייסן יא, למה ליה למימר להו, וואס דארף עס משה רבינו זאגן פאר זיי? זאגט די גמרא, דאס איז נישט אזא טענה, לאחזוקי ליה טיבותא, כדי משה רבינו זאל זיין דער וואס זאגט עס פאר זיי, און ס'זאל זיין די אנערקענונג וואס ס'קומט זיך פאר משה אז דורך אים איז עס געקומען. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי יצחק כל המספר אחר המת, איינער וואס בארעדט א טויטער מענטש, כאילו מספר אחר האבן, איז כאילו ער רעדט אויף א שטיין, וואס הייסט איז כאילו ער זאגט גארנישט, סתם. פארוואס נישט? איכא דאמרי דלא ידעי, ווייל זיי ווייסן נישט דערפון אז ער בארעדט זיי, ואיכא דאמרי דידעי זיי ווייסן יא ולא איכפת להו און ס'גייט זיי נישט אן. פרעגט די גמרא, איני, ס'איז נישט אזוי והאמר רב פפא חד אישתעי מילתא בתריה דמר שמואל, ס'איז געווען א מענטש וואס האט אמאל בארעדט שמואל נאכדעם וואס שמואל איז שוין געווען נפטר געווארן, ונפל קניא מטללא, ס'איז אראפגעפאלן אזא שטעקן פונעם דאך, ובזעא לארנקא דמוחא, ס'האט אים צושפאלטן דעם קאפ, די מח, זעט מען אז די עונש איז געקומען דורך דעם וואס ער האט גערעדט אויף שמואל איז משמע אז שמואל האט צוגעפירט אז עס זאל אזוי געשען. זאגט די גמרא שאני צורבא מרבנן דקודשא בריך הוא תבע ביקריה דער באשעפער איז דער וואס נעמט זיך אן פאר זייער כבוד, אבער ס'קען זיין אז שמואל האט נישט געוואוסט ווייל די מתים ווייסן נישט. זאגט די גמרא אמר רבי יהושע בן לוי כל המספר אחר מטתן של תלמידי חכמים, איינער וואס בארעדט א תלמיד חכם נאכדעם וואס ער איז שוין נפטר געווארן, די מהרש"א איז מדייק דא שטייט אחר מטתן של תלמידי חכמים, פריער געשטאנען אחר המת,

דעמאלטס גייט זיין יוליכם השם את פועלי האון גייט ער גיין צו גיהנום, פירט דער פסוק אויס שלום על ישראל, אפילו בשעה ששלום על ישראל יוליכם השם את פועלי האון. זאגט די גמרא ווייטער תנא דבי רבי ישמעאל אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אויב א מענטש האט געזען א תלמיד חכם אז ער האט עובר געווען א געוויסע עבירה ביינאכט, אל תהרהר אחריו זאלסטו נישט טראכטן אויף אים די נעקסטע טאג ביום שמא עשה תשובה, ווייל ס'קען זיין ער האט תשובה געטון, פרעגט די גמרא שמא סלקא דעתך, אויב ער איז א תלמיד חכם איז דאך פשוט אז ער האט תשובה געטון, אלא ודאי עשה תשובה, אפילו דו האסט אים געזען ווי ער זינדיגט ביינאכט, קענסטו זיין זיכער אז ער האט תשובה געטון, ממילא דארפסטו נישט זיין פארנומען די נעקסטע טאג מיט דעם, והני מילי בדברים שבגופו, זאכן וואס איז נוגע צווישן אים און די אייבערשטער, אבל בממונא, אויב עס איז א זאך וואס איז נוגע דיני ממונות, האט דאך עס נישט מיט אים, איז עד דמהדר למריה ביז ער האט נישט צוריק געגעבן פאר די אנדערע מענטש וואס איז געווען נוגע די דיני ממונות, האט ער נישט יוצא געווען זיין חוב, און ער דארף נאך תשובה טון, זאגט די גמרא ווייטער ואמר רבי יהושע בן לוי בכ"ד מקומות בית דין מנדין על כבוד הרב, פיר און צוואנציג פלעצער טרעפן מיר אונז אז בית דין איז מנדה, זיי לייגן אריין אין חרם אויף כבוד הרב, וכולן שנינו במשנתנו, די אלע פיר און צוואנציג פלעצער האבן מיר אונז געטראפן אין די משניות. אמר ליה רבי אלעזר, האט רבי אלעזר געפרעגט פון רבי יהושע בן לוי, היכא ווי טרעפט מען אונז די פיר און צוואנציג פלעצער, אמר ליה לכי תשכח, אז דו וועסט גיין וועסטו טרעפן. נפק איז ארויסגעגאנגען דק און ער האט מדייק געווען, ואשכח תלת און ער האט נאר געטראפן דריי פלעצער אין די משניות ווי מען זעהט אז בית דין האט מנדה געווען איינעם פאר כבוד הרב. די דריי זענען, המזלזל בנטילת ידיים, איינער וואס איז מזלזל בנטילת ידיים, וואס דאס איז דאך א תקנת חכמים, המספר אחר מטתן של תלמידי חכמים, איינער וואס גייט און ער בארעדט איינעם נאכדעם וואס ער איז שוין נפטר געווארן, והמגיס דעתו כלפי מעלה, איינער וואס האלט זיך גרויס, כלפי שמים. איז די גמרא מדייק פון ווי נעם איך די דריי פלעצער אין די משנה וואס מען זעהט אז בית דין לייגט אריין אין נידוי איינער וואס איז מזלזל? זאגט די גמרא, די ערשטע זאך איז המספר אחר מטתן של תלמידי חכמים מאי היא, ווי טרעפט מען דאס? דתנן, די משנה זאגט אין מסכת עדיות, הוא היה אומר, עקביא בן מהללאל האט געזאגט, אין משקין, מען קען נישט גיין אנטרינקען א פרוי וואס איר מאן האט איר געווארנט זאל זיך נישט באהאלטן און זי האט זיך יא באהאלטן. אין מסכת סוטה ווייסט מען דאך אין פרשת נשא איז דא די פרשה פון סוטה וואס אין אזא פאל ברענגט די מאן אריין די פרוי אין בית דין, און מ'נעמט די פרשה פון סוטה און מ'מעקט עס אויס און מ'טרינקט איר אן. זאגט אבער די משנה דארט, עקביא בן מהללאל האט געהאלטן אז אין משקין לא את הגיורת ולא משוחררת, מ'טאר נישט גיין אנטרינקען, מ'קען נישט גיין אנטרינקען, א פרוי וואס איז א גיורת אדער א משוחררת, א וואס הייסט א שפחה כנענית וואס איז געווארן באפרייט, זי האט א דין ווי א גיורת. וויבאלד אין די פרשה שטייט בני ישראל, דרשן איך אז ס'מוז זיין איינער וואס שטאמט פון אידן. וחכמים אומרים, די חכמים קריגן זיך, משקין, מ'קען יא אנטרינקען אפילו א גיורת, וויבאלד היינט איז זי למעשה א אידיש קינד. ואמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו עקביא בן מהללאל, מעשה. בכרכמית, ס'איז געווען א מעשה מיט א פרוי כרכמית שפחה משוחררת בירושלים, זי איז געווען א באפרייטע שפחה אין ירושלים, והשקוה שמעיה ואבטליון, זעהט מען אז בית דין האט יא אנגעטרונקען אפילו א פרוי וואס איז געווען א שפחה משוחררת, ואמר להם, האט עקביא בן מהללאל געזאגט פאר די חכמים, דוגמא השקוה, אה אוודאי, שמעיה און אבטליון האבן אנגעטרונקען ווייל זיי אליינס האבן געשטאמט פון גרים, האט ער זיך אויסגעדרוקט מיט א זלזול אויף שמעיה ואבטליון וואס זיי זענען שוין געווען גרויסע חכמי ישראל, נאכדעם וואס זיי זענען שוין נפטר געווארן. ונידוהו, מען האט אריינגעלייגט עקביא בן מהללאל אין חרם, ומת בנידויו, ווען ער איז נפטר געווארן בשעת ער איז געווען אין חרם וסקלו בית דין את ארונו, מען האט ארויפגעלייגט א גרויסע שטיין אויף זיין ארון, אזוי ווי מען טוט אין אזא פאל. זעהט מען אז איינער וואס האט מספר אחר מיטתן של תלמידי חכמים, לויט ווי די גרסה וואס אונז לערן מיר יעצט, שטייט אין די משנה אז עקביא בן מהללאל האט מען אריינגעלייגט אין חרם. זאגט די גמרא ווייטער, והמזלזל בנטילת ידיים מאי? דתנן, אונז האבן געלערנט אין א משנה, אויך שטייט אין מסכת עדיות, אמר רבי יהודה, רבי יהודה האט זיך געקריגט און געזאגט חס ושלום שעקביא בן מהללאל נתנדה, ס'קען נישט זיין אז די מעשה איז אמת אזוי ווי די גרסה וואס ענק האבן געהאט געזאגט, דאס איז די משנה אין עדיות וואס אונז האבן געלערנט ביז יעצט. פארוואס? ווייל עקביא בן מהללאל איז געווען גאר א גרויסער חכם, שאין עזרה ננעלת על כל אדם בישראל, דרוקט ער זיך אויס מיט א אויסדרוק וואס מען זעט אין מסכת פסחים וואס די הלכה איז אז מען קומט מקריב זיין די קרבן פסח אלע אידן און מען מאכט צו די טיר פון די עזרה און אלע אידן זענען אינעווייניג איין מאל צוויי מאל דריי מאל אבער מען מאכט צו די טיר און מען מאכט זיכער אז אלע אידן זענען איין מאל אין די עזרה און מען איז מקריב די קרבן פסח פאר כלל ישראל זאגט ער אז צווישן גאנץ כלל ישראל דרוקט ער זיך אויס מיט אזא אויסדרוק אז מען האט נישט צוגעמאכט די טיר אין די עזרה און ס'איז נישט געווען צווישן אלע אידן איינער וואס איז געווען אזוי גרויס בחכמה בטהרה ביראת חטא כעקביא בן מהללאל, קען נישט זיין אז מ'האט אים אריינגעלייגט אין חרם, שוין אפגערעדט ער זאל שטארבן אין חרם, אלא את מי נידו, זאגט ער, די מעשה איז געווען אינגאנצן אנדערש, הגם בעצם איז ער מודה אז ס'קען זיין איינער וואס איז מספר אחר מיטתן של תלמידי חכמים לייגט מען אריין אין חרם, אבער ער האלט אז ס'קען נישט זיין די מעשה איז געווען אזוי ווי מ'האט געהאט געלערנט ביז יעצט אז עקביא בן מהללאל איז געווען דער וואס מ'האט אריינגעלייגט אין חרם, וואס דען איז געווען, זאגט ר' יהודה,

סאו דאס איז געווען די צווייטע זאך וואס מען האט געלערנט אין די משנה. די דריטע זאך איז געווען המגיס דעתו כלפי מעלה, איינער וואס גייט און ער האלט זיך גרויס צום אייבערשטן. מאי היא? וואס איז דאס? ווי זעט מען דאס? דתנן, אונז האבן געלערנט א משנה אין מסכת תענית, שלח לו שמעון בן שטח לחוני המעגל, שמעון בן שטח האט געשיקט צו חוני המעגל, צריך אתה להתנדות, עכט דארף מען דיך אריינלייגן אין חרם. פארוואס? ווייל דארט איז געווען די מעשה וואס עס שטייט באריכות אין מסכת תענית אז עס איז נישט געווען קיין רעגן, און חוני המעגל איז געגאנגען און ער האט געמאכט אזא רינג מיט זיין שטעקן אויף די ערד, און געזאגט פאר די אייבערשטער ער גייט נישט ארויס גיין ביז ס'קומט רעגן, האט איינמאל געקומען רעגן און נישט געווען צופרידן, נאכאמאל נישט געווען צופרידן, שפעטער איז געקומען צו שטארק האט ער געזאגט אז נאכאלץ נישט צופרידן ווייל עס איז צו שטארק, האט ער אפאר מאל מטריח געווען דעם אייבערשטן, האט שמעון בן שטח געזאגט אז די וועג ווי ער האט זיך אויפגעפירט צום אייבערשטן וואלט זיך פארלאנגט אז מען זאל אריינלייגן א חרם, אבער ואלמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי, ווייל מה אעשה וואס קען מען טון שאתה מתחטא לפני המקום, דו בעטסט דיך ביים אייבערשטן, ועושה לך רצונך, כבן שמתחטא לפני אביו, דיין התנהגות צום אייבערשטן איז אזוי ווי א קינד וואס פארהאנדלט מיט זיין טאטע, ער בעט זיך און דער טאטע געבט אים נאך, ועליך הכתוב אומר ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך, ממילא דו האסט א ספעציעלע התנהגות און מען קען דיך נישט אריינלייגן אין חרם, אבער בעצם די וועג ווי אזוי דו האסט דיך אויפגעפירט וואס דאס איז מגיס דעתו כלפי מעלה איז א זאך וואס פארלאנגט זיך א חרם, זעט מען די דריטע זאך אין די משנה ווען מען לייגט אריין אין חרם. פרעגט די גמרא ותו ליכא והא איכא, כ'וועל דיך ברענגען א נאך א אנדערע פלאץ ווי מ'זעהט אז מ'האט אריינגעלייגט אין חרם תנא רב יוסף, תודוס איש רומי, אזוי האט ער געהייסן, פון רוים, וואס האט איינגעפירט הנהיג את בני רומי, ער האט איינגעפירט ביי די אידישע קינדער וואס האבן געוואוינט אין רוים, להאכילן גדיים מקולסין בלילי פסחים, אז יעדע פסח ביינאכט זאלן זיי עסן די גדי זאל זיין מקולס, איז רשי מסביר אז מ'האט עס געבראטן גאנצערהייט ענליך צו די וועג ווי אזוי מען האט געמאכט די קרבן פסח אין ירושלים, די אידן וואס זענען געווען אין ירושלים, האט ער געהאט איינגעפירט אז די אידן וואס זענען אין רוים און האבן נישט מקריב געווען די קרבן פסח, אף על פי כן האבן זיי כאטשיג געגעסן די גדיים אזא וועג אזוי ווי מען האט געמאכט ענליך צו דעם די קרבן פסח. האט אים שמעון בן שטח געזאגט. שלח ליה שמעון בן שטח, אלמלא תודוס אתה וואס דו ביסט א גרויסע מענטש, גוזרני עליך נידוי, וואלט איך גוזר געווען אויף דיך א נידוי, שאתה מאכיל את ישראל קדשים בחוץ, איז רשי מסביר, ס'איז נישט ער האט בפועל געגעבן צו עסן קדשים בחוץ, ער האט געטון א זאך וואס ס'מאכט עס זאל אויסזען ווי אידן עסן קדשים בחוץ, איז על כל פנים טרעפט מען נאך א פלאץ ווי מ'האט אריינגעלייגט אין חרם, ענטפערט די גמרא, דאס רעכנט מען נישט אויס, ווייל במשנתנו קאמרינן, אונז רעכנט מען נאר זאכן וואס שטייט אין די משנה, והא, און די זאך וואס אונז האבן יעצט געזען פון תודוס איש רומי, ברייתא היא, דאס איז נאר א ברייתא, ממילא רעכנט מען עס נישט. פרעגט די גמרא ובמתניתין ליכא, והא איכא איז דא נאך א משנה וואס ביי יענע מעשה איז אויך געווען א נידוי? דתנן אונז האבן געלערנט אין א משנה חתכו חוליות, אויב מען האט צושניטן די חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא. איז דא רעדט מען פון א תנור וואס איז א כלי חרס, וואס איינמאל ס'איז עס געווארן טמא, קען מען עס נישט מטהר זיין, און די איינציגסטע וועג וויאזוי מען איז עס מטהר איז שבירתן זו היא טהרתן, איז אויב מען איז געגאנגען און מען האט געמאכט לעכער אין די תנור, מען האט געמאכט חוליות, ער האט געמאכט אזעלכע חוליות דורכאויס די גאנצע לענג פון די תנור, און דאס איז געווען די שבירתן פונעם תנור, און דאס האט עס מטהר געווען, אבער ער איז געגאנגען נאכדעם און ער האט אריינגעלייגט חול, זאמד, בין חוליא לחוליא, וואס דאס האט געמאכט מען זאל עס קענען ווייטער נוצן, איז די שאלה געווען צו די זאמד וואס מען האט אריינגעלייגט האט עס געמאכט צוריק פאר א כלי אדער נישט, איז ר' אליעזר מטהר, ר' אליעזר האלט אז ס'איז טהור. וויבאלד למעשה איז עס נישט אזוי ווי מען האט געמאכט א געהעריגע תנור, אבער וחכמים מטמאים, די חכמים האלטן אז ס'איז יא טמא ווייל ס'איז צוריק געווארן א תנור, וזה הוא תנורו של עכנאי, דאס איז די תנור פון עכנאי וואס מען זעט אין מסכת בבא מציעא אז די חכמים האבן זיך געקריגט מיט ר' אליעזר, פרעגט די גמרא מאי עכנאי, וואס איז די לשון פון עכנאי, אמר רב יהודה אמר שמואל, מלמד שהקיפוהו הלכות כעכנאי זה, אזוי ווי די שלאנג, וטמאוהו, און די חכמים האבן זיך געקריגט און ארומגענומען ר' אליעזר פון אלע זייטן מיט אלע סארטן ראיות, און זיי האבן עס מטמא געווען, ותניא, האט מען געלערנט אין א ברייתא, אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר ר' אליעזר, אלע טהרות וואס ר' אליעזר האט געהאט מטהר געווען פון די תנור, און ושרפום לפניו, מען האט עס פארברענט פארנט פון אים, ולבסוף, נאכדעם וואס ער האט זיך נישט געוואלט בייגן פאר די חכמים, ברכוהו, האט מען אים אריינגעלייגט אין א חרם, דרוקט זיך אויס בלשון סגי נהור, ברכוהו. האמער דא א מחלוקת פון ר' אליעזר און די חכמים וואס שטייט אין די משנה, און מען זעט שפעטער אין די ברייתא אז מען האט אים אריינגעלייגט אין חרם. זאגט די גמרא, אפילו הכי נידוי במתניתין לא תנן. די חלק אז מען האט אים אריינגעלייגט אין חרם דאס שטייט נישט אין די משנה, די מחלוקת שטייט אין די משנה. ארויסשרייבן קלאר א חרם אין די משנה, דאס שטייט נאר די דריי וואס אונז האבן פריער געזען. פרעגט די גמרא, אלא בכ"ד מקומות, היכא משכחת ל ווי זעט מען די פיר און צוואנציג מקומות? ענטפערט די גמרא, ר' יהושע מדמה מילתא למילתא, ור' אלעזר לא מדמה מילתא למילתא. איז רש"י מסביר אז ר' יהושע בן לוי האט מדמה געווען מילתא למילתא, יעדע פלאץ ווי מען טרעפט אז צוויי חכמים קריגן זיך אזוי שטארק, וואס ס'וואלט אויסגעקומען, לויט ווי אונז ווייס מיר, אז איינער איז מזלזל, דארף מען אים אריינלייגן אין חרם, האט ער אויסגערעכנט איבעראל ווי ס'איז לכאורה געווען א חרם, הגם אין די משנה שטייט נישט אז ס'איז געווען א חרם, און ר' אלעזר האט נישט מדמה געווען, ער האט נאר געברענגט די דריי פלעצער ווי מ'זעט קלאר אז ס'איז געווען א חרם. זאגט די גמרא ווייטער געשטאנען אין די משנה נושאי המטה וחילופיהן אפילו טאמער זיי זענען נישט פון די זייען קרובים זענען מענטשן וואס העלפן צו מיט די הלוית המת זענען זיי אויך פטור תנו רבנן אין מוציאין את המת סמוך לקרישמע מען ברענגט נישט ארויס די מת סמוך לקרישמע פארוואס ווייל דאס גייט צוברענגען אז די מענטשן וואס זענען זיך מטפל מיטן מת זאלן נישט קענען ליינען קרישמע זאגט רבינו יונה מען רעדט דא פון א האלבע שעה פארן סוף זמן קרישמע אבער ואם התחילו אויב מען האט יא ארויסגעברענגט בדיעבד אין מפסיקין איז מען שוין נישט מפסיק און מען גייט מיט די הלוית המת. פרעגט די גמרא איני והא רב יוסף אפקוהו סמוך לקרישמע האט אים יא ארויסגעברענגט סמוך לקרישמע, און וויאזוי קען זיין מען האט געטוהן א זאך וואס איז נישט ריכטיג צו טוהן, זאגט די גמרא אדם חשוב שאני, רב יוסף איז געווען אדם חשוב. שלפני המטה ושלאחר המטה תנו רבנן. העוסקים בהספד די מענטשן וואס זענען פארנומען מיט די הספד פון די מת, בזמן שהמת מוטל לפניהם די מת ליגט פארנט פון זיי נשמטין אחד אחד וקורין. און זיי גייען צוביסלעך, איינציגווייז גייען זיי אוועק, און זיי ליינען קריאת שמע, אבער אין המת מוטל לפניהם דארפן זיי נישט אוועקגיין, איז הן יושבין וקורין והוא די אבל וואס זיצט צווישן זיי, יושב ודומם און זיצט און ער איז שטיל, הם עומדים ומתפללין זיי שטעלן זיך אויף און זיי דאווענען געהעריג, והוא עומד ומצדיק עליו את הדין דאווענען קען ער נישט, אזוי ווי אונז האבן געזען אנפאנג פרק אז די אבל איז פטור פון תפילה, נו וואס דען טוט ער, מצדיק עליו את הדין ואומר און ער זאגט די פאלגענדע נוסח, רבון העולמים, הרבה חטאתי לפניך, איך האב אסאך געזינדיגט פאר דיר, ולא נפרעת ממני אחד מני אלף, האסט מיך אפילו נישט באשטראפט איינס פון טויזנט וואס ס'קומט זיך מיך, יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתגדור פרצותינו, זאלסט פארצוימען אונזערע פרצות ופרצות כל עמך בית ישראל ברחמים מיט רחמנות, אמר אביי, אביי איז נישט געווען צופרידן פון די נוסח, לא מבעי ליה לאיניש למימר הכי, א מענטש זאל נישט אזוי רעדן, ער זאגט פארן אייבערשטן האסט מיך נישט באשטראפט אפי' איינס פון טויזענט וואס ס'קומט זיך מיך וואס איז כאילו ער זאגט פארן אייבערשטן שטראף מיך נאך דאמר רבי שמעון בן לקיש וכן תנא משמיה דרבי יוסי לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן א מענטש זאל קיינמאל נישט עפענען זיין מויל פארן שטן און זאגן א זאך אז ס'קומט זיך אים עפעס שלעכטס ואמר רבי יוסף מאי קרא ווי איז עס מרומז אין פסוק שנאמר כמעט כסדום היינו די מענטשן האבן געזאגט פאר ישעיה אז זעמיר כמעט אזוי ווי סדום און מאי אהדר להו נביא די פסוק איז דארטן ממשיך אז די נביא ענטפערט זיי שמעו דבר השם קציני סדום, זיי האבן זיך געזאגט אז זיי זענען אזוי ווי סדום, און די נביא איז טאקע ממשיך געווען זענען אזוי. זאגט די גמרא געשטאנען די משנה קברו את המת וחזרו איז אויב מען קען אנפאנגען און מען קען ענדיגן דעמאלט זאלן זיי ליינען קריאת שמע איז אם יכולים להתחיל ולגמור את כולה אין איז משמע לכאורה אז מען רעדט אנצופאנגען גענוג און נאך צייט אז מען זאל קענען ענדיגן די גאנצע קריאת שמע, נאר דעמאלס זאל מען אנפאנגען, אבל פרק אחד או פסוק אחד, אויב מען קען נאר ענדיגן א חלק, לא, דעמאלס זאל מען נישט אנפאנגען. פרעגט די גמרא, ורמינהי איך וויל דיך פרעגן א סתירה, קברו את המת, אויב מען האט באערדיגט די מת וחזרו און מ'קומט צוריק, אם יכולין להתחיל ולגמור, אויב ס'איז דא גענוג צייט אנצופאנגען און ענדיגן אפילו פרק אחד או פסוק אחד, דעמאלס זאל מען אנפאנגען. זאגט די גמרא הכי נמי קאמר, אונזער משנה מיינט טאקע אויך צו זאגן די זעלבע זאך, אם יכולין להתחיל ולגמור אפילו פרק אחד או אפילו פסוק אחד, עד שלא יגיעו לשורה, איז יתחילו זאלן זיי אנפאנגען, ואם לאו, לא יתחילו, אויב זיי קענען נישט אנפאנגען אפילו א פרק אדער אפילו א פסוק, הערשט דעמאלס זאל מען נישט אנפאנגען. זאגט די גמרא ווייטער, גיימיר ארויף צו דף יט עמוד ב'. די משנה האט געמאכט א חילוק העומדים בשורה עס ווענדט זיך די אינעווייניגסטע שורה צו די דרויסענדיגע שורה. תנו רבנן, שורה הרואה פנימה, די שורה וואס זעהט די אינעווייניגסטע שורה, דאס הייסט די ערשטע צוויי שורות, פטורה זיי זענען פטור ושאינה רואה פנימה, די וואס זענען ארויסציר, חייבת זיי זענען מחיוב, רבי יהודה אומר, הבאים מחמת אבל פטורין, מחמת עצמן חייב. דאס הייסט אפילו טאמער ער איז אביסל אין דרויסענדיגסטע שורה אבער ער קומט וועגן די אבל איז ער פטור. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב יהודה אמר רב. המוצא כלאים בבגדו, אויב איינער וואקט אויפן גאס און ער כאפט זיך און ער באמערקט אז אין זיין בגד דא כלאים, פושטן, אפילו בשוק, דארף ער אויסטוהן די קלייד אפילו ער איז אויפן גאס און ס'איז נישט קיין כבוד ער דארף זיך אויסטוהן זיין מלבוש אין שוק, מוז ער עס טוהן, מאי טעמא אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם, ווען ס'קומט צום אייבערשטן איז נישט דא קיין חכמה ס'העלפט נישט קיין שום חכמה גארנישט העלפט נישט, די הלכה פארלאנגט אז מ'דארף עס אויסטוהן ווייל מ'טאר עס נישט אנטוהן, מוז ער עס אויסטוהן אן קיין שום תירוצים. כל מקום שיש חילול השם, אין חולקין כבוד לרב, און אפילו טאמער א מענטש איז עובר אן עבירה ווען א צווייטער ווייסט נישט דערפון איז עס א חילול השם, עס גייט נישט אן קיין כבוד פארן רב. פרעגט די גמרא מיתיבי, איך פרעג א קשיא פון א הלכה וואס איז נוגע פון הלוויית המת, וועגן דעם קומט אריין די גמרא דא. די ברייתא זאגט, קברו את המת מ'האט געענדיגט באערדיגן א טויטער, און מען קומט צוריק אריין אין שטאט, און די גאנצע עולם באגלייט דעם אבל, וחזרו, מען קומט צוריק ולפניהם ב' דרכים איז דא צוויי וועגן וויאזוי מען קען גיין, אחת טהורה, מען גייט דורכגיין א טהור'ע וועג, ואחת טמאה, איין וועג איז א טמא'נע וועג. בא בטהורה, אויב די אבל קומט מיט די טהור'ע וועג באין עמו בטהורה, באגלייט מען אים צוזאמען מיט די טהור'ע וועג. און אויב בא בטמאה, אויב ער קומט אריין די טמא'נע וועג, באין עמו בטמאה, באגלייט מען אים מיט די טמא'נע וועג משום כבודו. אפילו טאמער ס'קען אז ס'דא א כהן דארטן וואס עס קומט אויס אז די כהן גייט ווערן טמא פארוואס איז מען מיקל פאר א כהן ווייל אלץ כבוד, לימא אין חכמה ואין תבונה לנגד השם, ענטפערט די גמרא ס'רעדט זיך נישט א אופן וואס ס'גייט טמא ווערן א איסור דאורייתא, תרגמה רבי אבא ס'רעדט זיך בבית הפרס דרבנן, ס'רעדט זיך אזא מין טומאה וואס איז נאר א דרבנן, דאמר רב יהודה אמר שמואל מנפח אדם בית הפרס, אזא מין פעלד וואס איז געווארן דורכגעאקערט און ס'דא א קליינע צד אז אפשר בשעת'ן אקערן איז א עצם א ביין ארויפגעקומען וואס דעמאלטס קען זיין אז ער גייט ווערן טמא און ער טאר נישט דארטן גיין, אבער זאגט רב יהודה אמר שמואל מנפח אדם בית הפרס והולך ער קען עס מנפח זיין ער קען עס בלאזן און ער גייט אזוי אדורך וויבאלד ס'איז נאר א איסור דרבנן, ואמר רב יהודה בר אשי משמיה דרב בית הפרס שנידש, איינמאל מ'האט עס גוט אויסגעטרעטן טהור איז עס טהור ווייל ס'וואלט גארנישט געבליבן אפילו טאמער ס'איז דא א עצם וואס דו ביסט חושש, אבער על כל פנים וויבאלד ס'איז נאר א טומאה דרבנן וועגן דעם האט מען מיקל געווען, אבער אין הכי נמי ווען ס'וואלט געווען א טומאה דאורייתא וואלט מען אוודאי נישט מיקל געווען אלץ כבוד פון דער אבל. תא שמע דאמר רבי אלעזר ברבי צדוק מדלגין היינו על גבי ארונות של מתים, רבי אלעזר ברבי צדוק וואס ער איז געווען א כהן, ווי רשי ברענגט אראפ אין מסכת בכורות, זאגט ער אז אונז האמיר געשפרינגען אויף די ארונות פון די טויטע מענטשן לקראת מלכי ישראל צו קענען גיין מקבל צו זיין די אידישע קעניגן, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אמרו אלא אפילו לקראת מלכי עכו"ם דארף מען אויך גיין, שאם יזכה אויב א מענטש גייט זוכה זיין און ער גייט זעהן די כבוד וואס ס'גייט זיין פאר די מלכי ישראל, יבחין גייט ער קענען זעהן בין די חילוק בין מלכי ישראל למלכי עכו"ם. על כל פנים זעהט מען אז די כהן האט געשפרינגען אויף די ארונות פון די טויטע. ס'איז דאך א געהעריגע איסור דאורייתא פאר א כהן צו גיין לעבן טויטע מענטשן. פארוואס? אמאי לימא אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'? ענטפערט די גמרא כדרבא דאמר רבא דבר תורה אוהל כל שיש בו חלל טפח חוצץ. אויב ס'איז דא א ליידיגע פלאץ פון א טפח, דאס אליינס איז א חציצה, איז חוצץ בפני הטומאה. נאר שאין בו חלל טפח, אין חוצץ בפני הטומאה. זאגט די גמרא, רוב ארונות יש בהן חלל טפח, רוב ארונות האבן חלל פון א טפח, קומט אויס א געווענליכע ארון וואס האט א חלל פון א טפח, מעג א כהן מעיקר הדין מן התורה גיין אויפן ארון, ווייל די ליידיגע פלאץ פון די טפח איז מפסיק צווישן אים און די מת. נאר וואס דען? וגזרו על שיש בהן, חזל האבן גוזר געווען אפילו אויף די ארונות וואס האבן א טפח, מען זאל מען נישט גיין, משום שאין בהן, וועגן ס'אויך דא ארונות וואס האבן נישט קיין טפח, האט מען געזאגט לא פלוג, נישט קיין חילוק קיינמאל זאל מען נישט גיין אויף די ארונות, אבער א געווענליכע ארון וואס האט א טפח מעיקר הדין מן התורה, וואלט די כהן ווען יא געמעגט גיין, און משום כבוד מלכים לא גזרו בהו רבנן, וויבאלד ס'איז נאר געווען איסור דרבנן, האבן חכמים אוועקגענומען די איסור. תא שמע, גדול כבוד הבריות, די כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה. אז ס'איז דוחה א לא תעשה שבתורה, איז די גמרא האט קודם געמיינט אלע לא תעשה'ס. ואמאי, לימא אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם אזוי ווי דו האסט געזאגט, א מענטש וואס טרעפט כלאים אין זיין בגד אפילו אויפן גאס דארף ער עס אויסטוהן, פארוואס זאגסטו אז די כבוד הבריות איז דוחה לא תעשה? תרגמה רב בר שבא קמיה דרב כהנא, נישט יעדע לא תעשה, ס'רעדט זיך דווקא לאו דלא תסור. פרעגט די גמרא, אחיכו עליה האט מען געלאכט אויף אים, לאו דלא תסור איז דאורייתא, ס'איז פונקט אזא. איסור דאורייתא, יעדע זאך וואס חזל זאגן אז ס'איז אסור וועגן ס'איז אסור, הגם ס'שטייט נישט אין די תורה, ליגט עס אבער אין לאו דלא תסור אז מ'מוז אויסהערן וואס חכמים זאגן אז ס'איז אסור, אמר רב כהנא, גברא רבה אמר מילתא לא תחיכו עליה, א גרויסע מענטש האט געזאגט עפעס לאכטס אים נישט אויס, כל מילי דרבנן אסמכינהו אלאו דלא תסור, דאס הייסט א זאך וואס זיי זאגן אז ס'איז אסור מן התורה, דארף מען זיי אויסהערן אלץ לא תסור, אבער טאמער חזל קומען און זאגן קלאר א נייע איסור, דאס הייסט זיי זאגן אז ס'איז נישט אסור מן התורה נאר אונז זאג מיר אז מ'זאל עס נישט טון, איז רש"י רעכנט אויס עטליכע איסורים וואס ס'קומט מכח איסורא דרבנן, איז הגם מ'האט עס מסמיך געווען אויף לא תסור, איז עס נישט קיין איסור דאורייתא, ומשום כבודו שרו רבנן, אין אזא פאל האבן חז"ל געזאגט אז קומט כבוד הבריות קען מען מיקל זיין. זאגט די גמרא ווייטער תא שמע, כ'וועל ברענגען א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין פסוק והתעלמת מהם, ס'שטייט אין פסוק לא תראה זאלסט נישט זען איינער'ס זאך וואס ער האט פארלוירן והתעלמת מהם און דו פארהוילסט דיך, וויבאלד אבער ס'שטייט א לשון והתעלמת וואס איז משמע, די ווארט אליינס איז משמע מ'קען זיך יא פארהוילן, דרש'נט די ברייתא פעמים שאתה מתעלם, ופעמים שאין אתה מתעלם, אבער ס'איז דא אפאר מאל וואס מ'קען זיך יא מתעלם זיין, הא כיצד, אם היה כהן והיא בבית הקברות, אויב די מענטש וואס טרעפט עס איז א כהן און די זאך וואס ער טרעפט איז אין א בית הקברות, או היה זקן ואינו לפי כבודו, ער איז אלטע מענטש און עס איז נישט לפי זיין כבוד צו גיין שלעפן אזא זאך, או שהיתה מלאכתו מרובה משל חברו, זיין ארבעט די געלט וואס ער מאכט פון א האלבע שעה איז ווערט מער ווי די אבידה וואס עס וואלט אים גענומען א האלבע שעה זיך מטפל צו זיין מיט די אבידה, לכך נאמר והתעלמת דו מעגסט דיך יא מתעלם זיין, פרעגט די גמרא אמאי לימא אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה' אויב עס איז א חיוב צו טוהן קוקט מען נישט אויף גארנישט דארף ער עס טוהן, ענטפערט די גמרא שאני התם דכתיב והתעלמת מהם, וויבאלד די תורה דרוקט זיך אויס אין אזא לשון ווייזט דיך עס אז מעיקר הדין מן התורה איז דא געוויסע אופנים וואס דו מעגסט דיך יא מתעלם זיין, פרעגט די גמרא וליגמר מינה, זאל מען זיך ארויסלערנען פון דעם? ענטפערט די גמרא איסורא מממונא לא ילפינן, וויבאלד יענץ איז נוגע פאר ממון, און ממון איז גרינגער פון איסורא, קען מען נישט ארויסלערנען אויף א זאך למשל כלאים וואס איז אינגאנצן איסור, וויבאלד יענץ איז אנדערש און ס'הארבער.